ביים דאווענען ביים דאווענען ביים דאווענען זאגן אונז אל תביאני לא לידי חטא לא לידי נסיון לא לידי בזיון בעט דעם אייבערשטן ער זאל אונז נישט אריינברענגען צו א נסיון.

סאו א מענטש האט בחירה ער קען אויסוועלן אין לעבן, די אייבערשטער זאגט דיר וועל דיר אויס, און איים עקספעקטן יו שוד אויסוועלן די גוטע, ובחרת בחיים זאלסטו אויסוועלן די גוטע זאך אין לעבן, סאו אויב די גאנצע זאך פון וועלט קומט, די מענטש קומט אויפן וועלט ער זאל ביישטיין זיין נסיון, פארוואס בעטסטו ביים דאווענען אייבערשטער געב מיך נישט קיין נסיון היינטיגע טאג איך וויל נישט האבן קיין נסיון, פארוואס דיין גאנצע תכלית פון די וועלט איז צו ביישטיין די נסיון. סאו וואס איז די תפילה וואס אונז בעטן? פארשטייסט יענקי? די תירוץ איז אז א מענטש מוז אכטונג געבן ער זאל נישט צוקומען צו א נסיון. אוודאי ווען דו האסט א נסיון וואס איז דיין דזשאב? יענקי וואס איז דיין דזשאב ווען א מענטש האט א נסיון?

אז ווען א מענטש בעט דאס קומט ער צו אז ער וועט נישט קומען צוקומען צו נסיון, דאס איז די אלע תקנות וואס רבנן האבן געמאכט, יא, לעכט סמיק, יענקי גיי אין בעט פליז.
די אייבערשטער האט געגעבן, די רבנן האבן געמאכט הלכות שבת, פארוואס ס'דא הלכות שבת? אזוי אסאך אסאך הלכות, וואס בעצם אלעס נאר זאכן מ'זאל נישט צוקומען צו מאכן א מלאכה, פארוואס?
ווייל דו דארפסט, דיין דזשאב איז צו אוועקשטיין אזוי ווייט דו קענסט פון א נסיון, אז דו ווייסט דאס גייט זיין א נסיון פאר דיך א געוויסע זאך, יו העוו טו מעיק שור טו אוועקצוגיין פון יענע וועג. אז די גמרא זאגט, יענקי דו הערסט זיך צו? די גמרא זאגט אז א מענטש למשל האט צוויי וועגן ווי אזוי אהיים צו גיין, איין פלאץ דארף ער דורכגיין ביי א וואסער וואס נישט צניעות'דיג, אבער ס'איז קערצער, און איינס א לענגערע וועג וואס איז יא צניעות'דיגע וועג. ס'איז נישט צניעות'דיג. ס'איז דא מענטשן וואס וואשן די וועש דארטן, אדער מענטשן וואס וואשן זיך, און ס'איז נישט צניעות, נישט נישט די בעסטע וועג, מ'רעדט נישט חס ושלום אז ס'איז ממש פריצות, נאר ס'איז נישט איי איי איי, און ס'דא אן אנדערע וועג וואס מ'קען גיין וואס איז נאו פראבלעם, אפילו ס'איז לענגער, זאגט די גמרא זאלסט נעמען די לענגערע וועג. דאס הייסט א מענטש דארף פרובירן אוועקצוגיין פון א נסיון וואס מער דו קענסט, שטיי ווייט ווייט אוועק פון נסיון, דו ווייסט אז די זאך גייט זיין שווער פאר דיך, מעיק שור טו גאו אוועי. למשל האסטו איינער ער גייט יעדן טאג אדורך ביי א בעיקרי און ער גליסט זיך אוי כ'וויל עס האבן, און איך ווייס נישט קשה, גיי א אנדערע וועג. טאמער דאס איז א נסיון פאר דיך, מאך זיכער אז דו האסט נישט קיין נסיון וועגן דעם. דיין דזשאב איז נישט צו זוכן נסיונות, דיין דזשאב איז צו גיין ווייט ווייט אוועק פון נסיונות. יעס, אוועקשטיין, דאס איז דיין דזשאב. דער אייבערשטער וועט דיך צושיקן א נסיון, אמאל דא, אמאל יענץ, דער אייבערשטער שיקט צו א זאך, ער וויל דיך טעסטן. ער זאגט, איך האב אזוי ליב מיין זון, איי וואנא טעסט אים, סאו ער שיקט דיך אונטער א נסיון, אבער פאר דיך צו בעטן פאר א נסיון, דאס איז זיכער א פאלשע זאך, און איך מיין אונז מוזן מאכן זיכער ווייט ווייט אוועקצוגיין פון עני נסיון. א זיסע גוטע נאכט.